אקעי, ערשטנס צו ענטפערן די שאלות וואס איר האט געהאט אויף די ערשטע פרק, הוא אחשורוש האב איך געטייטשט ער איז דער שרעקליכער אחשורוש, דאס איז בעיסד אן רשי, רשי זאגט אז מ'זאל נישט מיינען אז צום סוף פון די סטארי נאכדעם וואס ער האט געראטעוועט די אידן און געגעבן המן'ס הויז צו אסתר איז ער געווארן א גוטער, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו פון די אנפאנג ביז די ענד, הוא איז די זעלבע רשע און. צו פארשטיין וואס איך האב געטייטשט כשבת ווען ער האט זיך פארזעצט באקוועם איז ווייל ביי די אנ וויבאלד איז המולך מעצמו ער האט זיך אליין געמאכט א קעניג איז ביים אנפאנג האט ער מורא געהאט פון ווידערשפעניקונגען און נאך דריי יאר ווען ער האט געפילט באקוועם האט ער געמאכט די סעודה א צווייטע מפרש זאגט כשבת המלך ער איז געווארן באקוועם ווייל ער האט ליידער געמאכט א חשבון אז די זיבעציג יאר וואס אידן האבן געדארפט זיין אין גלות איז אריבער און די אייבישטער האט רחמנא לצלן פארגעסן פון זיי, ווי מען וועט נישט טייטשען, דאס איז די סיבה פארוואס איך האב געזאגט באקוועם. און יעצט פרק ג'. האלט די ארט אינעווייניג.

דער קעניג פון עמלק וואס שאול המלך האט אים געלאזט לעבעדיג, און מיט כישוף האט ער חתונה געהאט מיט א פרוי, און זיין אייניקל איז געווען המן, דערפאר הייסט ער האגגי, וינשאהו, און ער האט אים דערהויבן, וישם את כסאו, און ער האט געלייגט זיין בענקל, זיין שטול, דאס הייסט זיין שטופע. היז לעוועל מעל כל השרים אשר איתו, איבער אלע הארן וואס זיינען מיט אים, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, אלע ארבעטער, אלע קנעכט פון די קעניג וואס זענען אין די הויף פון די קעניג, כורעים ומשתחווים להמן, זיי קניען און בוקען צו המן, כי כן ציווה לו המלך. אזוי האט דער קעניג באפוילן וועגן אים ומרדכי, און מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ער גייט זיך נישט קניען און גייט זיך נישט בוקן, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, און די קנעכט פון די קעניג וועלכע זענען אין די טויער פון די קעניג האבן געזאגט צו מרדכי, מדוע אתה עובר, פארוואס גייסטו אריבער את מצוות המלך, די באפעל פון די קעניג, ויהי. יעצט איך וויל אייך זאגן אז לאו דווקא וואלט דאס געווען א פראבלעם צו קניען און בוקען צו המן, ווייל אמאל פלעגט זיין די שטייגער צו זיך בוקען צו א מענטש אלס א וועג פון זאגן שלום עליכם, המן הרשע האט געוואלט אז אלע אידן זאלן עובר זיין אויף די מצ אויף די איסור פון עבודה זרה און ער האט געהאנגען א געטשקע אויף זיך, בפרט וואס מפרשים זאגן אז די גאנצע מציאות פון אחשורוש פון פון מרדכי האט אים געמאכט ברוגז, ווייל ער פלעגט אים באווייזן זיין שוך אויף וועלכע ער האט גע'חתמ'עט ווען זיי האבן ביידע געקעמפט צוזאמען אין א קריג און ווייט פון די קעניג איז המן וואס איז נישט געווען נישט קלוג בכלל האט ער אויסגענוצט זיין עסן פרי און זיין טרינקען און ער האט געדארפט אנקומען צו מרדכי און ער האט זיך פארקויפט כדי ער זאל זיך נישט פארשעמען פאר זיין סאלדאטן און ער איז זיך פארקויפט פאר א קנעכט צו מרדכי. ויהי, און עס איז געווען, כאמרם אליו יום ויום, ווען זיי פלעגן זאגן אזוי צו אים יעדער טאג און טאג, ולא שמע אליהם, און ער האט זיך נישט צוגעהערט צו זיי, ויגידו להמן, זיי האבן געזאגט צו המן, לראות היעמדו דברי מרדכי, צו זען צו זיי וועלן האלטן די ווערטער פון מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי, ער האט געזאגט צו זיי אז ער איז א איד, און ער האט געזאגט אז ער נישט נאר ער האט זיך נישט געבוקט, ער גייט זיך קיינמאל נישט בוקען, ווייל ס'איז ווענדט זיך אין זיין אידישקייט, ס'איז זיין, ס'איז וועגן זיין רעליגיע, ס'איז וועגן זיין אייבישטער. וירא המן, און המן האט געזען, כי אין מרדכי כורע ומשתחוה לו, מרדכי קניעט זיך און בוקט זיך נישט צו אים, וימלא המן חמה, און המן איז אנגעפילט מיט צארן, ויבז בעיניו, און ס'איז געווארן פוסט און ביליג אין זיין אויגן, לשלוח יד במרדכי לבדו, צו שעדיגן מרדכי אליין, כי הגידו לו את עם מרדכי, מ'האט אים דערציילט אז ס'איז צוליב די פאלק פון מרדכי, ס'איז צוליב זיין גלויבן. האט ער געזאגט אויב אזוי, נישט נאר אים, אלע די וואס גלויבן אזוי, ויבקש המן, און המן האט געוואלט, להשמיד את כל היהודים, צו פארניכטען אלע אידן, אשר וואס בכל מלכות אחשורוש, עם מרדכי, אין די גאנצע קעניגרייך פון אחשורוש, די פאלק, די גאנצע פאלק פון מרדכי, בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש, אין די צוועלפטע יאר פאר דער קעניג, אחשורוש הייסט עס ווי לאנג איז אסתר שוין א קעניגין?
זייער גוט פינף יאר. די גאנצע מעשה פון די מגילה האט געדויערט צען יאר, דאס איז די ניינטע יאר, די ניינטע יאר וואס די פון ווען אסתר איז אריינגעקומען און ביז.

און וועגן א חודש לחודש שנים עשר חודש אדר צו די צוועלפטע מאנאט וואס איז חודש אדר, און ער איז געווען אזוי צופרידן זיין קלוגשאפט אז יעצט האט ער געפונען א מאנאט וואס זיכער שטימט מיט אלע מזלות ווייל משה רבינו איז נפטר געווארן, און וועלן זען ווי דער נאר דער אייבערשטער האט אים באוויזן, ויאמר המן למלך אחשורוש. און המן האט געזאגט צו דער קעניג אחשורוש, ישנו עם אחד, ס'איז פאראן איין פאלק, מפוזר ומפורד בין העמים, צושפרייט און צוטיילט צווישן די פעלקער, בכל מדינות מלכותך, אין אלע אין אלע מדינות פון דיין קעניגרייך, ודתיהם, זייערע הלכות, שונות מכל עם, זענען אנדערש פון אלע פעלקער. אויך איז שונות ווי מען האט געזאגט פריער משונות, מאדנע. זאגט זיי ארבעטן נישט, סאו יעדע טאג זאגן זיי ס'איז שבת און פסח, און ער וועט זיי פארשעמען די קעניג, אויב די קעניג וועט אנרירן די וויין וועלן זיי עס האלטן פאר יין נסך, מה שאין כן א פליג באדערט זיי נישט, א מייזל פאלט אריין נעמט מען עס ארויס, אבער א גוי נא! ואת דתי המלך אינם עושים, די באפעלן פון די קעניג טוען זיי נישט ווייל זיי ארבעטן נישט, ולמלך אין שווה להניחם, ס'איז נישט כדאי פאר די קעניג צו זיי האלטן, אם על המלך טוב, און אויב ס'איז גוט אין די אויגן פון די קעניג, יכתב לאבדם, וועט פארשריבן ווערן צו זיי פארניכטן ועשרת אלפים כיכר כסף, צען טויזנט שטיקלעך זילבער. אשקול, על ידי עושי המלאכה וועל איך וואגן וועט ער נעמען א וואג און זיי וועגען און געבען אל גנזי המלך, דער קעניג האט געהאט א טרעזשורי וואו ער האט געהאלטען אלע זיינע אוצרות, און דארטען היט ער דאס פאר יארען יארען לאנג, אויב ער וועט דארפען פאר א מלחמה, אויב ער וועט דארפען פאר א פאלאץ, און דער קעניג האט ליב געהאט געלט, אסאך געלט, בפרט נאכדעם וואס א האלבע יאר האט ער צעשאסן די גאנצע אקאנאמי, ער האט פארמאכט די גאנצע קעניגרייך, ער האט געזאגט אלע הארן זאלן קומען צו זיין פאלאץ און עסן און טרינקען נאכט און טאג פאר זעקס מאנאטן, הונדערט און אַכציק טעג. איז איז יעצט וויל ער געלט, מ'וועלן זען אז וויפיל ער האט ליב געהאט געלט האט ער פיינט געהאט די אידן נאכמער און ער האט מוותר געווען אויף די געלט. ועשרת אלפים כיכר כסף, צען טויזנט שטיקלעך זילבער, אשקול וועל איך וואגן וועגן על ידי עושי המלאכה, דורך די וואס טוען די ארבעט, להביא אל גנזי המלך, צו ברענגן צו די טרעזשורי פון די קעניג, ויסר המלך, און די קעניג האט אראפ גענומען את טבעתו מעל ידו, זיין זיגל און זיין רינגל פון זיין האנט, ויתנה, און ער האט איר געגעבן להמן בן המדתא האגגי, די אייניקל פון אגג, צורר היהודים, וואס מאכט ענג און מאכט צרות פאר די אידן, ויאמר המלך להמן, הכסף, די געלט, נתון לך, קענסטו האלטן, איז געגעבן צו דיר, והעם, און די פאלק, לעשות בו כטוב בעיניך צו טון ווי ס'איז גוט אין דיינע אויגן, און ווי מיר וועלן זען באלד, איין שטעמפל פון די קעניג האט מען קיינמאל נישט געקענט צוריק נעמען. און דערפאר מיר וועלן זען אז שפעטער אין די מעשה ווען מרדכי האט האט האט און אסתר האבן דערהארגעט המן און איבער גענומען די די מלוכה אונטער אחשורוש איז געווען שווער זיי האבן נישט געקענט צוריק נעמען די גזירה זיי האבן געדארפט געפינען א טריק מיר וועלן זען באלד.

װי אַלץ װאָס האָט באַפֿױלן המן אל אחשדרפּני המלך צו די פּריצים און די דוקס פֿון די קעניג ואל הפּחות און אױף די האַרן אשר על מדינה ומדינה װאָס זענען איבער יעדער מדינה און מדינה ואל שרי עם ועם די האַרן פֿון יעדער פֿאָלק און פֿאָלק מדינה ומדינה ככתבה יעדער מדינה אין איר װעג פֿון שרײַבן ועם ועם כּלשונו און יעדער פאלק לויט זיין שפראך, בשם המלך אחשורוש נכתב, עס איז געשריבן אין די נאמען פון די קעניג ונחתם בטבעת המלך, דאס איז געחתמעט געווארן מיט די זיגל פון די קעניג, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, ס'איז געשיקט ספרים אין די האנט פון די לויפערס וואס פלעגן ארום גיין און פארשפרייטן די קעניג'ס ווערטער, להשמיד. צו פארניכטען להרוג ולאבד את כל היהודים, צו הרגען און מאכען פארלירען אלע אידען מנער ועד זקן, פון יונג ביז אלט, טף ונשים קינדער און פרויען, ביום אחד אין איין טאג, בשלשה עשר אין דער דריטען דרייצענטען טאג, לחודש שנים עשר הוא חודש אדר, צו צוועלף מאנאט פון יענער טאג, וועלכע איז חודש אדר, ושללם לבוז און זיינע זייערע זאכען. מעג מען נעמען, מ'קען עס נעמען, פתשגן הכתב, די אותיות פון די שרייבען להנתן דת, בכל מדינה ומדינה, צו געבען אלס א געזעץ און א געבאט אין יעדער מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, אפען און קלאר צו אלע פעלקער, להיות עתידים ליום הזה, צו זיין גרייט פאר יענע טאג אין נעקסטע יאר, סאו וועלכע טאג האבען זיי ארויס געגעבען די באפעל מיט דער פינגער? זאבי? אנונס אין י ג ניסן. אה! און דערפאר וועלן מיר זען באלד אז מרדכי האט געמאכט א גרויסע אויסנאם, און געמאכט א עקסעפשאן, און די אידן האבן געפאסט אויף די נעקסטע טאג וועלכע איז געווען בעצם פסח, און די און ער האט געהאט די באפעל איז געווען אז נעקסטע יאר אויף יוד אויף י ג אדר, יענע טאג וועלן די גוים קענען רחמנא לצלן פארניכטען די אידען, און מיר וועלן זען אז וויבאלד אז די גוים האבן געוואוסט אז דער אחשורוש איז א גוי א שיקער און מ'דארף זיך שטארק אכטונג געבן פון אים, האבן זיי, דער אייבישטער האט עס געמאכט אויכעט א טייל פון די נס פון די קעניגליכע באל, אז זיי האבן מורא געהאט צו טון פאר יענע טאג, לכאורה וואלט איך געזאגט אז אויב אין א יאר ארום, האט דער קעניג געזאגט, דער קעניגליכער זיגל, אז מען קען זיי הרג'ענען, וועל איך שוין היינט לויפן, פאר א צווייטער וועט האבן א געלעגנהייט זיי הרג'ענען און נעמען זייער געלט. אבער זיי האבן מורא געהאט פון אחשורוש, ווייל זיי האבן געוואוסט אזא אזא צורודערטער מענטש, אזא צורוקטער פון זינען, אז אפשר וועט ער האבן חרטה אין די מיטל און הרג'ענען ווער ס'האט געהרג'עט, סאו האבן זיי האבן זיי גארנישט געטאן, און דאס איז א טייל פון די פון דעם אז די סעודה איז א טייל פון די נס. אקעי. הרצים, די לויפערס, יצאו דחופים בדבר המלך, זענען ארויסגעלאפן שנעל מיט די ווערטער פון די קעניג, והדת ניתנה בשושן הבירה, און די געבאט איז געגעבן געווארן אין שושן דער הויפט שטאט, המלך והמן ישבו לשתות, המן און די קעניג האבן זיך געזעצט צו טרינקען, והעיר שושן נבוכה, און די שטאט שושן איז אינגאנצן טרויעריג. אקעי, סאו צו ענטפערן די שאלה וואס איז פתשגן, רש"י זאגט אז ס'איז א, אין אראב, אין אראמיש הייסט עס די ל, די סיפור פון די כתב, די די אויסדרוק פון די כתב, דערפאר האב איך געזאגט די ווערטער, אקעי. נאך א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז איך האב געטייטשט אחשדרפני המלך די דוקס, אדער די פריצים, און גראדע די גמרא זאגט אז די סיבה פארוואס מיר קענען נישט ליינען די מגילה אויף לעז, אויף אן אנדערע שפראך, איז ווייל מיר ווייסן נישט די טייטשן פון אלע ווערטער, און איינע פון די ווערטער וואס מיר ווייסן נישט איז אחשדרפני המלך, מיר ווייסן נישט עקזעקטלי, ער האט געהאט א האול באנטש אוו דיפרענט טייפס, אחשדרפנים והפחות ושרי עם וכו', מען האט פינף זעקס נעמען אזעלכע. סאו וויבאלד מען ווייסט נישט עקזעקטלי צו טייטשן די חילוק ביניהם, איך האב געטייטשט ס'איז זיכער ס'זענען געווען אזעלכע שלטונים וואס איז געווען אן טאפ. אקעי. פרק ד'. אקעי. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ער האט געוואוסט וועגן אלץ וואס פאסירט וועגן די סעודה פון המן און אחשורוש ברוח הקודש. און ער האט געוואוסט אז די סיבה איז ווייל זיי האבן זיך נישט צוגעהערט און געגעסן פון די סעודה. ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר, און ער האט זיך אנגעטון זאק און אש ויצא בתוך העיר און ער איז ארויס. אין די גאסן פון די שטאט ויזעק, און ער האט געשריען זעקה גדולה ומרה, א גרויסע געשריי און א ביטערע ויבוא, און ער איז אנגעקומען עד לפני שער המלך ביז פאר די טויער פון די קעניג אין לו כי אין לבוא, מען טאר נישט קומען אל שער המלך בלבוש שק, צום טויער פון קעניג טראגענדיג זאק, א זאק איז געמאכט געווארן פון לינען אזוי ווי עס איז היינטיג דא סעק אוו פאטעיטאס. אזעלכע ברוינע גרויסע זעק פון הארד מאטעריאל, מען פלעגט עס אנטאן אן טאפ פון די קליידער, צו ווייזן אז מיר ס'ארט אונז נישט ווי מיר זעען אויס, ס'טוט טאן דאס א תנועה פון אבילות, פון ווען מ'איז טרויעריג און מ'דארף זיך דערמוטיגן, פלעגט מען ווייזן צו די מענטשן אז ס'טוט אזוי וויי צו א מענטש וואס ס'האט פאסירט צו אים, ווען ס'ארט אים נישט ווי ער זעט אויס. אזוי האט מרדכי זיך אנגעטאן, אבער צו אריינקומען צו די קעניג אזוי ערשטנס איז דא עטיקעט, מען דארף אריין קומען אין א מכובד'יגע וועג ווי א זון פון א קעניג, און דערפאר האט ער זיך געבליבן דארט. ובכל מדינה ומדינה, אין יעדער מדינה און מדינה, מקור, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, די ארט וואו די ווערטער פון די קעניג און זיין. אורטייל איז אנגעקומען אבל אבל גדול ליהודים א גרויסע טרויער פאר די אידן וצום ובכי און פאסטען און וויינען ומספד און הספדים שק ואפר זאק און אש יוצע זענען געטראגן געווארן לרבים ביי די ביי אלע מענטשן ותבואנה און ס'זענען געקומען נערות די מיידלעך אסתר וואס וואס אסתר האט זיך באנוצט די דינסטן פון אסתר וסריסיה, און איר הארעם ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד, און זי האט זיך שטארק צומישט און נישט גוט געפילט, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, און זי האט געשיקט קליידער צו אנטון אויף מרדכי, זי האט געוואלט הערן וואטס די סטארי. אבער ער קען נישט אריינקומען אזוי, האט זי געשיקט קליידער ולהסיר שקו און צו אראפנעמען זיין זאק מעליו ולא קיבל פון אויף אים און ער האט נישט אנגענומען ותקרא, און זי האט גערופען אסתר להתך, אסתר צו התך, התך איז? דניאל, אוי דניאל, איר ווייסט אז דניאל איז געווען די זעלבע עלטער פון מרדכי, זיי זענען ביידע געקומען אין בבל אין גלות אין די זעלבע צייט, זיי זענען ביידע געווען קינדער, סעים עידזש. ביידע זענען געווען נאכדעם אויכעט פון די סנהדרין, די חכמי הסנהדרין. מסריסי המלך פון די הארעם פון די קעניג אשר העמיד לפניה וואס ער האט געשטעלט פאר איר, ותצווהו על מרדכי, זי האט אים באפוילט צו פארשן, אויספארשן, מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, וואס איז דאס וואס ער טוט, און צוליב וואס, ויצא התך אל מרדכי, און התך איז ארויס צו מרדכי אל רחוב העיר, צום גאס, פון דער שטאט אשר לפני שער המלך, וואס איז פאר די טויער פון די קעניג, ויגד לו מרדכי, אהה, את כל אשר קרהו, און מרדכי האט איר דערציילט, האט אים דערציילט אלץ וואס האט אים פאסירט, דער רבי אין א שיחה זאגט, קוק וואס ער האט געזאגט, ער האט נישט געזאגט אלץ וואס האט פאסירט, ער האט געזאגט אלץ וואס האט אים פאסירט, ער האט עס גענומען פערסענאל. ס'רעדט צו אים. ואת פרשת הכסף, און די מעשה פון די געלט, אשר אמר המן לשקול, וואס המן האט געזאגט צו וואגן על גנזי המלך ביהודים לאבדם, צו די אוצרות פון די קעניג צוליב די אידן, צו זיי אויסמעקן. פתש ואת פתשגן כתב הדת און די שרייבען פון די אורטייל אשר ניתן בשושן להשמידם וואס איז געגעבען געווארען אין שושן צו זיי אויס מעקען נתן לו להראות את אסתר האט ער אים געגעבען צו ווייזען אסתר להגיד לה ולצוות עה להגיד לה און צו זאגען ולצוות עליה און צו באפעלן אויף איר לבוא אל המלך להתחנן לו צו קומען פאר די קעניג, און זיך בעטען שטארק ביי אים, צו זיך וויינען פאר אים, ולבקש מלפניו, און צו בעטען פאר אים, על עמה, בום! יעצט מיט אמאל וואס האט ער געזאגט? על עמה, זי זאל יעצט, פאר די וויילע האב איך געווארט די גאנצע צייט, אז דו זאלסט נישט זאגען פון וועלכע פאלק דו ביסט, פאר דעם טאג. דאס המן זאל האבן די מפלה, און יעצט זאגט ער זי זאל גיין און זאגן ווער איר פאלק איז, אבער זי וועט צוריק גיין און זאגן אז ס'איז דא א פראבלעם דא, וויל סי. ויבוא התך, און התך איז געקומען ויגד לאסתר, עה את דברי מרדכי, און התך איז געקומען און געזאגט צו אסתר די ווערטער פון מרדכי, ותאמר אסתר לאסתר להתך ותצוהו אל מרדכי, און אסתר האט געזאגט צו התך, און אים באפוילן איבער מרדכי, כל עבדי המלך, די.

אשר לא יקרא, וואס ווערט נישט גערופן אחת דתו, ס'איז נאר דא איין משפט פאר אזא מענטש, אזא איין אורטייל, להמית צו אים הרג'ענען לבד, אחוץ מאשר יושיט לו המלך, אויב די קעניג וועט אויס שטעקן צו אים את שרביט הזהב, וחיה, די גאלדענע שטעקן, סעפטער, און ער וועט לעבן, ס'איז א קעניגליכע שטעקן אזא וואס ער פלעגט גיין, אזוי ווי די אלטע רבנים. פלעגן געבן פאר זיי א גאלדן א שטעקן מיט א זילבערנע, אזוי פלעגט דער קעניג האבן אפילו א מאר ספעשל וואן. ואני, און איך, לא נקראתי לבוא אל המלך, איך בין נישט גערופן געווארן צו קומען צו דער קעניג זה שלושים יום, האט אסתר געזאגט, ער וועט מיר הרג'נען. סאו יעצט וועט מרדכי זאגן even וועט ער הרג'נען, דו דארפסט עס טון, און איך בין זיכער דאס איז די סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט דיר געשיקט, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, און זיי האבן געזאגט צו מרדכי די ווערטער פון אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, מרדכי האט געזאגט צו אומקערן צו ענטפערן צו אסתר אל תדמי בנפשך, זאלסט נישט פארשטעלן אין דיין קאפ, נפשך מיינט אין דיין רצון אין דיין דיין באוועגונג, להמלט בית המלך מכל היהודים צו אנטלויפן צו די קעניג'ס הויז פון אלע אידן, דו זאלסט זיך ראטעווען, דו זאלסט זאגן איך בין בסדר, איך בין דא, דאנט ווארי מען וועט מיר נישט הרג'נען, כי אם החריש תחרישי, שווייגן וועסטו שווייגן בעת הזאת אין די דאזיגע צייט, רווח והצלה. פארברייטערונג און ראטעווען יעמוד ליהודים, וועט אויפשטיין פאר די אידן ממקום אחר פון אן אנדער ארט, ואת ובית אביך תאבדו, און דו און דיין פאטער'ס הויז וועלן פארלארן גיין, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, פאר דעם דאזיגן צייט ביסטו אנגעקומען צו דער קעניגרייך. וואס רש"י זאגט אונז אז ווער ווייסט צו דעם דאזיגן צייט. זאגט ווער ווער זאגט דיר אז צו דעם דאזיגן צייט נעקסטע יאר וועט דער וועלן דיר האבן בכלל? קען זיין ער וועט דיר מחליט זיין צו הרג'נען אזוי ווי ושתי, דער אייבישטער פירט די וועלט, און אויב איז דאס בכלל די סיבה פארוואס דו ביסט דא געקומען. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, אסתר האט געזאגט צו התך צו ענטפערן צו מרדכי, לך גיי כנוס. את כל היהודים קלייב צוזאמען אלע אידן הנמצאים בשושן וועלכע געפינען זיך אין שושן וצומו עלי און פאסט פאר מיר ואל תאכלו ואל תשתו זאלט נישט עסן און טרינקען שלושת ימים לילה ויום דריי טעג נאכט און טאג גם אני ונערתי אצום כן אויך איך און מיינע מיידלעך. וועלן אזוי פאסטן, זעט מען אז זי האט בכלל נישט געטראכט צו גיין בדרך הטבע, זי האט געזאגט ס'וועט אויסזען אסאך שרעקליכער, למעשה וואס איז געווען איר גאנצע גרויסקייט ביי די קעניג? אז זי איז געווען שיין, ווען מען פאסט פאר איין טאג זעט מען אויס ווי א מאפ, נאך דריי טעג זעט מען אויס פורפל, אבער זי האט געוואלט. זי האט געוואוסט אז נאר זיך פארלאזן אויף די אייבישטער בטחון וועט ברענגען די גאולה. ובכן, און דענסמאלט, אבוא אל המלך אשר לא כדת, איך וועל קומען צו די קעניג, נישט ווי די געבאט איז, וכאשר אבדתי אבדתי, און אזוי ווי איך בין פארלוירן, אזוי וועל איך פארלוירן גיין. ויעבור מרדכי, און מרדכי איז אריבער, א וואס איז ער אריבער? אאא, ער האט געגאנגען אנטקעגן די הלכה, און מיר וויסן אז א נביא מעג אזוי טון איף איטס דזשאסט פאר וואן טיים, ער האט געזא געזאגט אז פאר דעם מאל